מען האלט די גמרא דף ע"ז און מען הייבט אן אונטערשטע שורה ע"ו עמוד ב', מען האט געזען אין די פריערדיגע משנה א מחלוקת, טאמער איינער זאגט הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש און ער איז געשטארבן באמצע י"ב חודש איז דאס א גט, ווייל למעשה איז ער נישט אנגעקומען צום סוף פון י"ב חודש, איז דער גט חל געווארן מעכשיו פון די שעת נתינה, און דעמאלטס האט ער דאך געלעבט. טאמער ער האט געזאגט הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן י"ב חודש, ער האט נישט געזאגט מעכשיו, איז די תנא פון די משנה האט געזאגט טאמער איז געשטארבן תוך י"ב חודש איז דאס נישט קיין גט, ווייל די גט איז נאר חל צום סוף פון י"ב חודש, און דעמאלטס איז די בעל דאך שוין געשטארבען אין גט לאחר מיתה. אבער רבי יוסי האט געהאלטן, אזוי האט געשטאנען אין די ברייתא, רבי יהודה נשיאה, אזוי האט די גמרא געזאגט אז רבי יהודה נשיאה האט גע'פסק'נט אז בכהאי גוונא איז אויך א גט, און די גמרא האט געזאגט ווייל ער גייט אין די שיטה פון רבי יוסי וואס האלט זמנו של שטר מוכיח עליו, און וויבאלד אין די גט שטייט דאך א זמן, איז נעמט מען אן הגם מען האט נישט געזאגט מעכשיו מיינט ער מעכשיו אזוי ווי ס'שטייט אין די זמן פון די גט, טאמער ס'איז מעכשיו די בעל האט דאך געלעבט מעכשיו ממילא איז חל די גט. אמר אביי, די מחלוקת תנא פון אונזער משנה מיט רבי יוסי, הכל מודים, היכא דאמר לכשתצא חמה מנרתיקה

איז הגם שפעט אינדערפרי קומט ארויס חמה מנרתיקה, איז די גט נישט חל, ווייל ער האט קלאר געזאגט די חלות פון די גט זאל זיין די זמן החלות איז לכשתצא, און דעמאלטס לכשתצא איז ער טויט, איז אין גט לאחר מיתה. ממילא די זעלבע זאך אין אונזער משנה, טאמער ער וואלט געזאגט הרי זה גיטך לכשלא אבוא לאחר שנים עשר חודש, איז לכולי עלמא עס איז נישט קיין גט, ווייל ער זאגט קלאר די גט זאל חל זיין לכשלא אבוא לאחר י"ב חודש, איז די זמן החלות לאחר י"ב חודש, און דעמאלטס שטארבט ער, איז אין גט לאחר מיתה. טאמער ער האט געזאגט על מנת שתצא חמה מנרתיקה גיט ער די גט ביי לילה על מנת שתצא חמה מנרתיקה איז דאס איז זיכער מעכשיו כולי עלמא דאמר רב הונא אמר רב כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי יעדע איינער איז מודה צו דעם ממילא אין די משנה אויך ווען ער וואלט געזאגט הרי זה גיטך על מנת שלא באתי מכאן י"ב חודש מיינט ער אז די גט איז חל מעכשיו הגם ער האט נישט געזאגט מעכשיו און ממילא אפילו ער איז געשטארבן תוך י"ב חודש איז די גט חל.

והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי, און דעמאלטס ווען ער זאגט מעכשיו אם מתי איז זיכער חל מעכשיו. מר, די תנא פון אונזער משנה לא סבר כרבי יוסי, והוה ליה כאם מתי גרידא, ווען איינער זאגט סתם הרי זה גיטך אם מתי מיינט ער ס'זאל חל זיין ווען ער שטארבט, ווען ער שטארבט איז דאך אין גט לאחר מיתה. די איינציגע זאך וואס איז אביסל שווער צו פארשטיין, די גאנצע סברה פון רבי יוסי איז געווען, איינער זאגט הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י ב חודש, איז די שאלה איז וויבאלד די זמן פון די גט שטייט דאך היום די זמן פון די נתינה, נישט אין צוועלף חדשים, זאג איך זמנו של שטר מוכיח איך וויל די גט זאל חל זיין מעכשיו, דא רש י זאגט ער האט געגעבן די גט בלילה, און ווי מיר רעדן יעצט ער גיבט די גט בלילה און ער זאגט זה גיטך אם תצא חמה מנרתיקה, אפילו איך וויל גיין לויט זמנו של שטר, די זמן פון די שטר איז בלילה, די זמן פון די שטר און די זמן פון תצא חמה מנרתיקה איז די זעלבע זמן, ווייל היום הולך אחר הלילה, ממילא לאמיר זאגן ס'איז געווען חמשה עשר באב, ליל חמשה עשר באב, איז די נעקסטע טאג ווען ס'איז תצא חמה מנרתיקה איז אויך חמשה עשר באב, איז אפילו איך זאג זמנו של שטר מוכיח, וואו שטייט אז זמנו של שטר מוכיח אז די גט איז חל בלילה? ס'איז חל חמשה עשר באב. זעהט אויס אז זמנו של שטר מוכיח עליו מיינט פון די אנפאנג פון יענע טאג, טאמער נישט לכאו' פארשטיי איך נישט דא די גמרא. זאגט די גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין די משנה צוויי פעלער, ס'איז געשטאנען טאמער איינער האט געזאגט אם לא באתי מכאן ועד י ב חודש כתבו ותנו גט לאשתי, איז דעמאלטס לכולי עלמא טאמער ער האט געשריבען די גט תוך י ב חודש איז עס נישט קיין גט, ווייל ער האט געזאגט אם לא באתי, דעמאלטס זאלסטו שרייבן די גט. און די נעקסטע פאל, כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י ב חודש, איז דעמאלטס זאגט די משנה אז טאמער מ'האט געשריבן תוך י ב חודש העלפט עס נישט ווייל ער האט געזאגט כתבו ותנו אם לא באתי, נישט יעצט, אבער רבי יוסי האט געזאגט ס'הייסט יא א גט. די גמרא פארשטייט יעצט אז רבי יוסי דינגט זיך אויף ביידע חלקים פון די משנה, פארוואס זאגט די גמרא אמר ליה רב יימר לרב אשי לימא קסבר רבי יוסי אז פארוואס טאקע אין די פאל ווען ער זאגט, כתבו ותנו גט לאשתי לאחר י ב אם לא באתי מכאן עד י ב חודש. פארוואס זאגט רבי יוסי ס'איז גוט? איי האט דאך געמאכט א תנאי, כתבו ותנו אם לא באתי לאחר י ב חודש. לימא קסבר רבי יוסי, כתב גט על תנאי, כשר. זאגט רש י, אפילו לא טאמער מ'שרייבט א גט מיט א תנאי, איך שרייב דא א גט, און יעצט מאך איך א תנאי אז די כתיבת הגט זאל נאר זיין בתנאי כך וכך. איז אפילו לא נתקיים התנאי איז דאס כשר, ממילא הגם ער האט טאקע געזאגט כתבו ותנו אם לא באתי מכאן ועד י ב חודש, ער האט געזאגט איך מאך א תנאי אז די כתיבה זאל זיין שפעטער, אבער א גט וואס א כתיבה על תנאי איז די תנאי נישט קיין תנאי, און אפילו איך בין נישט מקיים די תנאי איז דאס חל. וואס זאל זיין די ס ת? ממילא זאגט רש י אויב אזוי וועט אויסקומען אז רבי יוסי דינגט זיך אין די ערשטע פאל אויך, אפילו אין די ערשטע פאל ווען ער זאגט בפירוש אם לא באתי מכאן ועד י ב חודש כתבו ותנו גט לאשתי, עס איז גאנץ קלאר אז ער זאגט די כתיבה זאל זיין אחר י"ב חודש, אף על פי כן, ס'גייט מיך נישט אן, א כתיבה על תנאי, אפילו איך בין נישט מקיים די תנאי, איז בסדר. וואס טאקע דארף מען פארשטיין? וואס איז כתיבה אנדערש פון נתינה? נתינה על תנאי איז זיכער תלוי אין די תנאי, פארוואס זאל כתיבה נישט תלוי זיין אין א תנאי? ווי דער ריטב"א זאגט, ווייל וויבאלד די שטייגער פון א מענטש איז איז נישט מקפיד אויף די זמן פון די כתיבה, די נתינה האט א מענטש א קפידה, זאלסט עס געבן יעצט, זאלסט עס געבן שפעטער, ווייל דעמאלטס איז דאך חלות הגט, דעמאלטס איז ער מקפיד ווען ער וויל די גט זאל חל זיין, די כתיבה גייט אים נישט אן, איז הגם זיין לשון איז משמע אז ער זאגט די כתיבה זאל זיין תלוי אין א תנאי דווקא לאחר י"ב חודש, אם לא באתי, אבער ער איז נישט מקפיד אויף דעם, ממילא אפילו מען האט געשריבן די גט פארדעם איז בסדר, ואין הכי נמי ווען ער וואלט געזאגט בפירוש זאלסט שרייבן א גט און איך בין מקפיד דווקא אדעתא דהכי שרייב איך די גט, דעמאלטס אין הכי נמי ווען ער זאגט ממש קלאר מען ווייסט אז ער איז מקפיד, איז די תנאי חל אפילו ביי כתיבה אויך, אזוי לערנט די ריטב"א. על כל פנים האט די גמרא געהאלטן אז די פשט פון רבי יוסי איז ווייל נארמאל כתיבה על תנאי איז די תנאי נישט חל און ממילא אפילו איך בין נישט מקיים די תנאי קען מען מאכן די כתיבה, קומט אויס רבי יוסי דינגט זיך אויף ביידע פעלער פון די משנה, זאגט די גמרא ניין, לא, לעולם אימא לך פסול, אז כתיבה על תנאי און איך האב נישט מקיים געווען די תנאי איז פסול, און ממילא ווען ער האט געזאגט אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש כתבו ותנו,

תנו אם לא באתי, איז ממילא כתבו ותנו, ליינט מען עס נישט צוזאם, כתבו, תנו אם לא באתי, די תנאי איז נאר געווען תנו, ווייל ווען ער וואלט געוואלט די תנאי זאל זיין אויף די כתיבה אויך, וואלט ער געדארפט זאגן אזוי ווי די רישא, אם לא באתי מכאן י"ב חודש, דעמאלטס כתבו ותנו. איז פון דעם אז ער האט משנה געווען זעהט מען אז די כתבו וויל ער גלייך. אבער ס'נישט ווייל ס'דא עפעס א חילוק תנאי אין כתבו און תנאי אין נתנו, דא איז פשוט, מען ליינט זיינע ווערטער אז כתבו איז מעכשיו ורבנן לא שנא הכי לא שנא הכי, למעשה גערעדט האט ער געזאגט לאחר י"ב חודש, הגם ער האט נישט געזאגט קודם אם לא באתי ער האט קודם געזאגט כתבו ותנו, אבער ער האט אויסגעפירט אם לא באתי ממילא מיינט ער זיכער מאכן א תנאי און וועגן דעם קען מען נאר שרייבן לאחר י"ב חודש, תנו רבנן לאחר שבוע, דאס הייסט אזוי איינער זאגט ער שרייבט א גט און ער גיבט עס פאר די פרוי און ער זאגט זה גיטך אם לא אבוא לאחר שבוע, שבוע מיינט. א שמיטה, זיבן יאר הייסט א שבוע, איז ער מיינט צו זאגן טאמער איך קום נישט נאך שמיטה זאל זיין א גט, איז וויפיל נאך שמיטה דארף מען קוקן צו ער קומט נישט, איז זאגט די ברייתא לאחר שבוע מיינט שנה, לאחר שבוע מיינט נישט ממש מוצאי שבוע איז טאמער נישט אנגעקומען דעמאלטס איז א גט, לאחר שבוע די יאר נאך שמיטה הייסט נאך אלץ לאחר שבוע, איז ממילא האט ער די גאנצע אכטע יאר צו קומען, טאמער ער זאגט לאחר שנה. טאמער איך קום נישט לאחר שנה זאל זיין א גט, איז מיינט עס נישט תיכף לאחר שנה, עס איז חודש, די חודש נאך א שנה, דאס איז אלץ די דרייסיג טעג נאך די שנה, איז בכלל לאחר שנה. טאמער ער זאגט לאחר חודש, אז איך קום נישט לאחר חודש זאל זיין א גט, איז שבת האט ער נאך א וואך נאך די חודש, לאחר חודש מיינט נאך א וואך נאך די חודש. פרעגט די גמרא לאחר שבת מאי, ווען איינער זאגט טאמער איך קום נישט לאחר שבת, מוצאי שבת שוין, דארף מען זען צו ער געקומען צו נישט, ווי לאנג האט מען נאכדעם? יתיב רבי זירא קמיה דרבי אסי, ואמרי לה רבי אסי קמיה דרבי יוחנן וקאמר, חד בשבא ותרי ותלתא, דאס הייסט זונטאג מאנטאג דינסטאג, בתר שבתא, דאס הייסט דאס איז א המשך פון שבת, ארבעה וחמשא ומעלי שבתא, מיטוואך דאנערשטאג און פרייטאג, דאס איז קמי שבתא, דאס איז אלץ ערב שבת. די קומענדיגע שבת, ס'איז שייך צו די קומענדיגע שבת, ממילא ווען איינער זאגט אז טאמער איך קום נישט לאחר שבת זאל זיין א גט, האט ער ביז דינסטאג נאך שבת, ווייל זונטאג מאנטאג דינסטאג איז אלץ בכלל נאך שבת, ווייל ס'געהערט צו די שבת, מה שאין כן פון מיטוואך און ווייטער געהערט שוין צו די קומענדיגע שבת. דאס קומט אויס אויך אין הלכות הבדלה קומט אויס די שאלה, אונז פסק'ן מען מ'קען מאכן הבדלה זונטאג מאנטאג דינסטאג, ווייל ביז דעמאלטס איז נאך שייך צו שבת. תניא רבי אומר, טאמער איינער געזאגט די גט זאל חל זיין אם לא באתי לאחר הרגל, וויפיל נאך יום טוב האט מען צייט צו קומען, איז לאחר הרגל איז שלושים יום, אזוי האט רבי געזאגט, נפק רבי חייא, דרשה משמיה דרבי, ער האט געדרשנט ברבים די פסק און האט עס איבערגעזאגט בשם רבי. וקלסוה, די חכמים האבן אים משבח געווען אז ער האט גוט איבערגעזאגט, ס'איז טאקע א דעת פון רבי, נאר רבי פסק'נט אזוי. שפעטער האט ער עס איבערגעזאגט משמיה דרבים, ער האט געזאגט די פסק אז לאחר הרגל איז שלושים יום האט נישט געזאגט אין די נאמען פון רבי, ער האט געזאגט משמיה דרבים, ולא קלסוה, מ'האט אים נישט משבח געווען ווייל מ'האט געהאלטן אז עס איז נישט אמת, עס איז נישט קיין דעת רבים, עס איז א דעת יחידאה, אלמא לית הלכתא כוותיה, זעהט מען מ'האט נישט גע'פסק'נט אזוי ווי רבי', וועגן דעם האט מען מקפיד געווען אז ער זאגט עס בשם רבים ווייל עס איז נישט אמת, עס איז נאר א דעת יחידאה און מ'פסק'נט נישט אזוי, איז וואס איז טאקע די הלכה למעשה ווען איינער זאגט אחר רגל ווי לאנג נאך די רגל האט מען צו קומען?

אזא סארט חצר רעדט מען, די גמרא וועט שפעטער פרעגען א קשיא וויאזוי דאס ארבעט, איז די הלכה איז, הרי זו מגורשת, ווייל מ'האט עס אריין געווארפן ביי איר אין רשות, הגם מ'האט עס נישט געגעבן ביי איר אין האנט, אבער די חצר איז קונה פאר איר, און עס איז כאילו מען האט עס געגעבן אין איר האנט, אבער טאמער זרקו לה בתוך ביתו, או בתוך חצרו, ער האט עס אריין געווארפן ביי זיך אין שטוב, אין זיין אייגענע שטוב, אין זיין אייגענע חצר, און זי איז טאקע אין זיין שטוב, אפילו הוא עמה במיטה, הוא גייט אויפן גט, אפילו די גט איז צוזאמען מיט איר אויפן בעט, איך האב עס אריינגעווארפן אין איר בעט וואס איז אין מיין שטוב, אינה מגורשת, ווייל איך האב עס געווארפן אין די אייגענע רשות, ממילא איז נישט דא קיין ונתן בידה, ס'איז נאך אלץ ביד הבעל. טאמער האט ער עס געגעבן לתוך חיקה, האט עס אריינגעווארפן אין איר שויס, דאס איז ממש בידה, או לתוך קלתה, אין איר סל, אין איר כלי, דאס איז איר חצר, הרי זו מגורשת.

תלמוד לומר ונתן מכל מקום, זאגט רש"י ס'וואלט געקענט שטיין אין די פסוק ובידה יתננו, ווען ס'וואלט געשטאנען ובידה יתננו איז משמע ס'מוז זיין בידה, שטייט ונתן בידה, איז ונתן מיינט סתם א נתינה, נתינה כל דהו ווי ס'לאזט זיך כל זמן ס'איז אין איר רשות, ידה מיינט אז ס'מוז זיין דומה צו ידה אז ס'איז א מקום משתמר לדעתה. אבער לעולם ונתן מכל מקום. ותניא נמי הכי א ענליכע ברייתא טרעפט מען אז א פלאץ ווי ס'שטייט ידו מיינט נישט דווקא ידו, ביי די פרשה פון גנב. ביי גנב שטייט א גנב און מ'טרעפט אים איז ער מחיוב צו צאלן כפל, און שטייט אין פסוק אם המצא תמצא בידו הגניבה, פשוט איז משמע ער האט גע'גנב'עט בידו, אין זיין האנט. ותניא נמי הכי גנב גנב ידו שטייט המצא תמצא בידו, אין לי אלא ידו, ער האט עס געגנב'עט מיט די האנט. גגו חצרו וקרפיפו מנין, זאגט רש"י, רש"י זאגט עס שפעטער, אז ווי ווייסט מען טאמער די בהמה פון יענער'ס בהמה, איז ער האט אריינשפאצירט אין זיין חצר, און ער האט פארמאכט די טיר. ווען ער וואלט נישט פארמאכט די טיר הגם ער טראכט איך וויל מיין חצר זאל קונה זיין יענער'ס בהמה העלפט עס גארנישט, ווייל ס'שטייט אין תוס' מ'דארף דאך האבן א מעשה גזילה, אן א מעשה מיט מחשבה אליין ווערט נישט קיין גזילה. מילא ער האט פארשפארט די טיר איז דא א מעשה גזילה, אבער כל פנים עס איז נישט בידו, ער האט עס נישט ארויסגעכאפט מיט זיין האנט, פון ווי ווייס איך אז דאס הייסט אויך א גנב? זאגט די גמרא, אין לי אלא ידו גגו חצרו וקרפיפו מנין, תלמוד לומר המצא תמצא, א דאפלטע לשון מכל מקום, אז ס'דארף נישט זיין דווקא ידו. פרעגט די גמרא, צריכא, וואס דארף איך האבן די חידוש סיי ביי גט און סיי ביי גניבה אז ידו מיינט רשותו און מיינט נישט דווקא יד ממש, וואס דארף איך האבן ביידע פלעצער די זעלבע חידוש? זאגט די גמרא צריכא דאי אשמעינן גט, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען אז גט ידה איז לאו דווקא, וואלט איך געזאגט משום דבעל כרחה, משום דבעל כרחה מגרשה, א אישה קען מען מגרש זיין אפילו בעל כרחה, איז ממילא אפילו ווען איך גיב עס אריין אין איר האנט, איז דאס נישט מדעתה, און אף על פי כן, שטייט אין די תורה אז ס'איז א גוטע גט, איז אויב אזוי דארף מען נישט האבן אין איר האנט אויך נישט, טאמער דארף מען נישט האבן אין איר האנט מיט איר וויסן, ממילא איר האנט איז לאו דווקא, הוא הדין בחצירה. מה שאין כן גנב, אבער גנב דליתיה בעל כרחיה, טאמער איינער ווארפט אריין יענעמס חפץ ביי די גנב אין האנט בעל כרחיה הייסט ער נישט קיין גנב, איז ממילא אימא לא, וואלט איך געזאגט אז טאמער ס'איז נישט ממש זיין האנט, טאמער ס'איז אריינגעגאנגען אין זיין חצר און ער האט פארמאכט די טיר, הייסט ער נישט קיין גנב. ואי אשמעינן גנב ס'וואלט געשטאנען ביי גנב איז אפילו לאו דווקא ידו וואלט איך געזאגט ביי גנב איז מען מער מחמיר משום דקנסיה רחמנא ווייל מ'זעט תורה האט מקפיד געווען מ'האט אים געקנסעט איז מחויב צו צאלן כפל אבל גט ווי ס'איז נישט דא קיין כפל אימא לא אפשר דארטן איז דווקא ידה און טאמער ס'איז נישט ידה, איז נישט צריכה. זאגט די גמרא, עס איז געשטאנען אין די משנה אז מען ווארפט אריין א גט לתוך חצרה, איז עס מגורשת, און מען האט דאך געזאגט פריער ס'רעדט זיך א חצר פון נכסי מלוג. פרעגט די גמרא, חצרה מה שקנתה אישה קנתה בעלה. די הלכה איז, טאמער די פרוי האט א חצר, איז די בעל קונה די השתמשות פון די חצר. איז טאמער די גאנצע זכות השתמשות איז זיין השתמשות, וויאזוי קען זי קונה זיין די גט קנין חצר? ער איז דאך די בעלים פון די השתמשות פון די חצר, איז עס נישט אנדערש ווי מען ווארפט אריין די גט אין די אייגענע חצר, ווי דא ונתן בידה. ס'איז דא א שאלה אין די ראשונים, ווען איינער איז משכיר חצרו, ווער קען מאכן קנין חצר מיט די חצר, די שוכר צו די משכיר? קצות זאגט פון די, פון דא זעט מען לכאורה אז ס'איז די שוכר, דער וואס האט למעשה די זכות השתמשות, דער איז דער וואס האט קנין חצר, דאס פרעגט די גמרא דא, אז הגם ס'איז איר'ס, אבער די קנין פירות, די השתמשות איז זיינס, איז מה שקנתה אישה קנה בעלה. אמר רבי אלעזר דא רעדט זיך אן ער קומט בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסייך. ער האט געשריבען אדער ער האט געזאגט אז איך בין מסלק מיין זכות פון דיין חצר, אין הכי נמי איך בין בארעכטיגט צו זיך באנוצען די השתמשות מיט דיין חצר, אבער ער גיבט עס אויף, ער איז מסלק זיין רעכט אז ער גייט זיך נישט באנוצען מיט איר חצר, ממילא איז דאס איר רשות. פרעגט די גמרא און מסלק זיין העלפט עפעס וכי כתב לה הכי מאי הוה, והתניא שטייט אין די ברייתא האומר לחבירו צוויי שותפים זענען בעלים אין א שדה און איינער זאגט פאר די צווייטע דין ודברים אין לי על שדה זו איך האב שוין מער נישט קיין דין ודברים מיט די שדה ס'באלאנגט צו דיר אדער ואין לי עסק בה אדער וידי מסולקת ממנה די אלע דריי לשונות לא אמר כלום ס'גארנישט געזאגט ווייל ס'איז זיינס קענסט זיך נישט מסלק זיין פון א זאך וואס איז דיינס, קענסט עס מקנה זיין, קענסט עס אוועקגעבן פאר א מתנה, אבער סתם זאגן איך בין זיך מסלק מיט דעם ווערט עס נישט אויס דיינס, איז די זעלבע זאך טאמער ער איז די בעלים פון די השתמשות אין די שדה, סתם זאגן דין ודברים אין לי, דאס העלפט נישט. אמרי דבי רבי ינאי, ס'רעדט זיך נישט דא אז זי איז שוין געווען א נשואה, טאמער זי איז געווען א נשואה האט ער שוין זוכה געווען, אין די זכות השתמשות, און יעצט קען ער זיך נישט מסלק זיין סתם אן א מעשה קנין, אן א מתנה. דא רעדט מען בכותב לה ועודה ארוסה, נאך איידער די נישואין, בשעת זי איז געווען ארוסה, וואס דעמאלטס זאגט מען נישט מה שקנתה אישה קנתה בעלה. דעמאלטס האט ער געשריבען דין ודברים אין לי בנכסייך, אז איך וויל נישט זוכה זיין נאך די נישואין האבען א זכות אין דיין חצר. און דאס קען מען יא טון, וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא ירשנה, איז ווי רש"י לערנט, נחלה הבאה ממקום אחר מיינט, א זאך וואס איז נישט קיין ירושה מן התורה, דאס הייסט ירושת אבותיו, א בן יורש אביו דבר התורה, א בן קען נישט זאגן אז ער איז זיך מסלק ער וויל נישט ירש'ן די טאטע.

קען ער זאגן א שקויעך מוחל טובות, טוסט עס נאר פאר מיין הנאה, איך בין נישט אינטערסירט אין די הנאה, איז מילא די חכמים האבן מתקן געווען מה שקנתה אישה קנתה בעלה, זאגט די מאן פאר די נישואין ווען מען גייט ווערן נישואין איך וויל נישט האבן די רעכט איך בין מוותר, פאר די רבנן'דיגע זכות קען מען מוותר זיין פאר דעם, זאגט די גמרא מאי כגון זו, וואס איז די פאל ווי רבא האט געזאגט אז מען קען זאגן אי אפשי בתקנת חכמים, כדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה, די הלכה איז, חכמים האבן מתקן געווען, א מאן דארף געבן מזונות פאר די פרוי, איי זי ארבעט דאך קען זי ארבעטן און פארדינען געלט, מען האט מורא אז די געלט וואס זי פארדינט וועט נישט זיין גענוג פאר די מזונות, האט מען מתקן געווען די מאן דארף געבן מזונות לאשתו. יעצט נאכדעם האט מען מורא געהאט פון איבה, די מאן וועט פיינט האבן די פרוי, איך מוז איר געבן מזונות און זי מאכט געלט און זי האלט די געלט פאר זיך, האט מען מתקן געווען מזונות תחת מעשה ידיה אז זי מוז געבן זי מוז געבן די מעשה ידיים פאר די בעל. זאגט רבא, טאמער די פרוי זאגט אי אפשי בתקנת חכמים, א שקויעך, האסט מיר געגעבן א תקנה אז די מאן דארף מיך געבן מזונות, איך בין מוותר, איך וועל האלטן מיין מעשה ידיים און ער זאל זיך האלטן מיט די מזונות. קען מען דאס זאגן, איז די זעלבע זאך דא, ער קען זאגן אי אפשי בתקנת חכמים וואס האבן געזאגט אז איך באקום דא די השתמשות פון די חצר. זאגט די גמרא נאך א תירוץ, רבא אמר, אטו ידה מי לא קניא, אטו ידה מי לא קניא לבעל מ'דארף נישט מוקים זיין אז ער האט מסלק געווען דין ודברים אין לי בנכסייך, לעולם האט ער א רעכט זיך משתמש צו זיין אין איר חצר, אבער זאגט רבא אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל, יעדע מאל איך גיב א גט ליד האישה דעמאלטס האב איך אויך א פראבלעם? דארטן האב איך נישט קיין פראבלעם, פארוואס? די האנט פון די אישה באלאנגט דאך אויך צו אים, און אף על פי כן קען ער אריינלייגן דארטן די גט, וואס איז פשט? אלא גיטה וידה באין כאחד, ס'איז דא א יסוד אז גיטה וידה באין כאחד, אז בשעת זי איז זוכה אין די גט בת אחת איז זי אויך זוכה אין איר יד, און דורך דעם איז זי קונה די גט. איז אויב אזוי, הכא נמי קען איך זאגן די זעלבע זאך, הגם ער האט א זכות השתמשות אין די חצר, גיטה וחצירה באין כאחד, ווען ער גיט די גט אין די חצר איז בת אחת ווען זי באקומט די גט איז זי ווען זי באקומט די גט באקומט זי אויך די חצר און ממילא איז זי קונה די גט. אמר ליה רבינא לרב אשי, רבא יד דאישה קא קשיא ליה? וואס איז רבא'ס פראבלעם אז די יד האישה געהערט צו אים, וויאזוי קען חל זיין די גט? זייט ווען געהערט די יד האישה צו די בעל? נהי דקני ליה למעשה ידיה, ידה גופה מי קא קני ליה? אין הכי נמי, ער האט א רעכט אין איר יד כלפי די מעשה ידיים פון די יד, די מעשה ידיים פון די יד באלאנגען צו אים, אבער די יד אליין באלאנגט צו אים? וואס עפעס? זי איז נישט קיין עבד. און ממילא וואס האסטו א קשיא פון יד אז דו מוזט אנקומען צו א חידוש פון גיטה וידה באין כאחת, די יד באלאנגט צו איר. אמר ליה רבא יד העבד קא קשיא ליה, אין הכי נמי, יד האישה האט ער נישט קיין פראבלעם, רבא איז קשיא געווען אויף יד העבד. ס'איז דא א הלכה, אז איינער האט א עבד כנעני איז גופו קנוי לו, דארטן באלאנגט די גוף העבד צו די אדון, אפילו די יד אליין באלאנגט צו די אדון, און די הלכה איז, טאמער איינער וויל משחרר זיין די עבד, קען ער געבען א גט שחרור. ס'איז דא א שאלה, ווער דארף מקבל זיין די גט שחרור? ס'דא א מאן דאמר וואס האלט א צווייטער מוז עס מקבל זיין זוכה זיין פאר די עבד, און די אנדערע מאן דאמר האלט ניין די עבד אליין קען זוכה זיין אין די שטר שיכור, איז רבא יד העבד קא קשיא ליה למאן דאמר בשטר על ידי עצמו, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז א שטר שחרור קען מען געבן צו די האנט פון די עבד אליין, אויף דעם האט רבא געהאט שווער יד עבד כיד רבי, יד עבד כיד רבו דמיא, אז די האנט פון די עבד איז נישט אנדערש פון יד רבו ווייל די עבד באלאנגט צו די בעל, צו די אדון איז ממילא ווען ער גיט אריין די שטר שחרור ביד עבדו הייסט עס איז נאך אלץ ביי אים, וויאזוי איז חל דא די שחרור? אלא נאר מוז מען זאגען דער חידוש אז גיטו וידו באין כאחד אז ווען ער גיט איר די גט איז בבת אחת איז זי זוכה אין א יד און דורך דעם קען זי זוכה זיין אין די גט. הכא נמי זאל איך זאגען די זעלבע סברא הגם ער האט נישט מסלק געווען זיין זכות השתמשות אין די חצר אבער גיטה וחצרה באין כאחד בבת אחת איז זי זוכה סיי אין די גט און סיי אין די חצר.

ער האט מורא געהאט ער גייט ממש באלד שטארבן און ער האט נישט געוואלט די ווייב זאל פאלן ליבום, האט ער געוואלט איבערגעבן די גט לאשתו, ער האט אבער געהאט א פראבלעם, ער קען דאך נישט, ער האט דאך נישט געקענט איבערגעבן די גט אין שבת, פארוואס נישט? זאגט רש י, די פראבלעם איז געווען ווייל א גט איז מוקצה, און ממילא מען טאר עס נישט מטלטל זיין, אסור לטלטל גט בשבת ולמוסרו לה, וואס איז די מוקצה? אין ים של שלמה שטייט ס'איז מוקצה מחמת חסרון כיס, ער פרעגט אבער א קשיא, מ'וועט דאך זען באלד אין די גמרא אז די עצם נתינת הגט בשבת מצד די גירושין איז נישט קיין פראבלעם, די פראבלעם איז נאר מוקצה. טאמער מען קען מגרש זיין על כל פנים א שכיב מרע אז טאמער ער קען מגרש זיין פארוואס זאל עס זיין מוקצה? די הלכה איז אז א סכין של מילה איז מוקצה מחמת חסרון כיס. טאמער ס'איז דא א ברית אין שבת מעג מען מטלטל זיין די סכין לצורך די מעשה מילה איז דא אויך זאל מען קענען מטלטל זיין די גט לצורך די נתינת הגט אזוי פרעגט די ים של שלמה על כל פנים אתו לקמיה דרבא.

ותפתח און זאל עס עפענען, ותחזיק ביה און דורך דעם זאל זי קונה זיין די קרקע ווי די גט ליגט מיט א קנין פון חזקה, דתנן, וואס איז דער קנין פון חזקה, נעל, ער שפארט צו די טיר פון די חצר, גדר, ער בויט א גדר, פרץ, ער צוברעכט א, ער מאכט א פתח אין די גדר, כל שהוא, אפילו עס איז נאר א כל שהוא, הרי זו חזקה. ממילא דורך דעם וואס ער וועט איר מקנה זיין די קרקע ווי די גט ליגט מיט א קנין חזקה, וועט זי קונה זיין די קרקע, און זאגט רש י און ממילא וועט זי אויך קונה זיין די גט אלס קנין אגב, די הלכה איז אז מטלטלין קען מען קונה זיין מיט די קנין פון קרקע דורך קנין אגב. יעצט קודם כל, תוספות מוטשעט זיך דא, ער זאגט רש י זאגט וואס איז די פראבלעם דא וואס ער האט געהאט שבת צו געבן די גט, ער האט געהאט א פראבלעם פון טלטול הגט, פרעגט תוספות וואס איז מיט די הלכה פון אין מגרשין בשבת, מ'טאר דאך נישט מגרש זיין קנינים, מ'טאר דאך נישט מגרש זיין אין שבת, זאגט תוספות בשכיב מרע הקילו דלא תיפול קמי יבם, איז דארף מען פארשטיין וואס עפעס האבן זיי נאר מיקל געווען אויף די איסור לגרש בשבת און אויף די איסור טלטול האט מען נישט מיקל געווען, על כל פנים דאס שטייט אין די גמרא, ער האט געהאט א פראבלעם פון טלטול האט ער געזאגט איך האב אן עצה זאלסט מקנה זיין די גט, ווי אזוי וועסטו מקנה זיין די גט אן מטלטל זיין די גט, דורך קנין אגב דארף איך נישט אנרירן די גט בכלל. יעצט די ראשונים פרעגן אויף רשי, לויט רשי אז די קנין פון די גט גייט צו מיט קנין אגב, איז ממילא האבן זיי שווער געהאט, וואס דארף די גמרא זאגן אז זיי מקנה די קרקע ווי די גט ליגט פאר קנין אגב, פסק'נט מען די גמרא אין מסכת קידושין מען דארף נישט האבן ציבורין, די מטלטלין מוז נישט ליגן אויף די קרקע וואס איך וויל מקנה זיין, די מטלטלין קען ליגן אין א צווייטע פלאץ און איך בין מקנה א צווייטע קרקע און נאכאלץ איז דא א קנין אגב. די אנדערע ראשונים לערנען אז טאקע נישט געוואלט מקנה זיין מיט קנין אגב, ער האט מקנה געווען די חצר און ממילא צו קונה זיין מיט קנין חצר, אבער רש"י האט געלערנט ס'איז קנין אגב. אמר ליה רב עיליש לרבא, איך פארשטיי נישט דיין עצה, וואס העלפט עס טאמער איך גיב איר די קרקע, מה שקנתה אישה קנה בעלה, די קרקע באלאנגט נאך אלץ צו די מאן, ווייל אפילו ער האט מקנה געווען די קרקע, אבער ס'באלאנגט נאך צו אים, ער האט נאך די זכות השתמשות. איכסיף, רבא האט זיך טאקע פארשעמט אז ער האט געזאגט אזא ישוב און לכאו' ס'ארבעט נישט. יעצט די שאלה דא, די אחרונים פרעגן דא די קשיא, שיעורי ר' שמואל די אמרי בינה זיי פרעגן די קשיא, רש"י לשיטתו וואס לערנט אז די קנין איז נישט געווען קיין קנין חצר, די קנין איז געווען א קנין פון אגב, איז וואס גייט מיר אן, מה שקנתה אישה קנתה בעלה, אז די חצר באלאנגט נאכאלץ צו אים, אבער ס. די קנין אויף די גוף הקרקע איז חל, ער האט א זכות השתמשות, איז טאמער די קנין אויף די קרקע איז חל, איז דא א קנין אגב, און דורך די קנין הקרקע בין איך אויך קונה די גט. קנה אישה קנה בעלה איז א סברא אויף די השתמשות אין די חצר, אבער רש"י לערנט, בשלמא טאמער מ'לערנט ער האט געוואלט מקנה זיין די גט דורך קנין חצר פארשטיי איך ס'איז די זעלבע קשיא מ'האט געפרעגט פריער, לכאו' די זכות השתמשות פון די חצר איז זיינס, קען זי נישט קונה זיין די גט מיט די חצר ווייל די זכות השתמשות פון די חצר באלאנגט צו אים, אבער רש"י לערנט זי איז קונה די גט מיט א קנין אגב. איז זאגט ר' שמואל אז די פשט איז, אזוי ווי מ'זעהט שפעטער ס'דא א הלכה טאמער איינער האט געגעבען א גט לאשתו און די גט איז געווען, צוגעבינדן צו א שטריק און די מאן האלט נאך אן צו די שטריק, איז דא א חסרון אין כריתות, ווייל די גט איז נאך אלץ אגידא בידיה פעלט אין כריתות, איז דא אויך וויבאלד האט ער אריינגעלייגט די גט אין די חצר וואס ער האט די זכות השתמשות פון די חצר, איז דא א חסרון פון כריתות וואס איז נאך אלץ אגידא בידיה. איז איכסיף רבא האט טאקע נישט געהאט קיין תירוץ. לסוף איגלאי מילתא דארוסה הוה, אז די פרוי וואס האט געוואלט מגרש געווען די שכיב מרע'ס פרוי איז גאר געווען ארוסה נישט קיין נשואה, אמר רבא אויב אזוי הייבט נישט אן די גאנצע פראבלעם, וואס האסטו געפרעגט אז ער איז די בעלים פון די חצר בנוגע זכות השתמשות, ווייל די הלכה איז די בעל אוכל פירות, אמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה, ביי נשואה האט מען מתקן געווען די בעל עסט פירות, ביי ארוסה נישט, אלא מאי וויבאלד מען האלט אן ארוסה און ער האט איר מקנה געווען די שדה, די חצר באלאנגט עס אינגאנצן צו איר, ער האט נישט קיין זכות השתמשות, און ממילא איז נישט דא קיין פראבלעם. הדר אמר רבא, מען דארף נישט זאגן אז דווקא ווייל ס'איז געווען ארוסה וועגן דעם העלפט עס, לא שנא ארוסה ולא שנא נשואה, ס'איז דא אן אנדערע כלל, מען האט דאך דערמאנט פריער, גיטה וחצירה באין כאחד, איז ממילא הגם אין הכי נמי נארמאל האט ער די זכות השתמשות פון די חצר, אבער וויבאלד ער איז מקנה די גט צוזאמען מיט די חצר, איז בת אחת ווען זי באקומט די גט באקומט זי אויך די חצר, גיטה וחצירה באין כאחד, פרעגט די גמרא, והא אמרה רבא מעיקרא, וואס עפעס וועקט זיך יעצט אויף רבא מיט די תירוץ פון גיטה וחצירה באין כאחד? ער האט דאך שוין פריער אין די אנפאנג פון די עמוד האט מען דאך געזעהן די סברה וואס רבא האט געזאגט אזוי האט ער מיישב געווען אונזער משנה אז גיטה וחצירה באין כאחד איז אמאי איכסיף וואס עפעס האט ער זיך פארשעמט און געפרעגט די קשיא וואלט תיכף געדארפט ענטפערן גיטה וחצירה זאגט די גמרא כי אמרה רבא אהאי מעשה אמרה רבא האט ערשט יעצט מחדש געווען די דין פון גיטו וידו באין כאחד ממילא וועט די גמרא אויבן די עמוד ווען רבא האט מיישב געווען פשט אין די משנה ווען ער לייגט אריין גט בחצירה איז געווען נאך ער האט מיישב געווען די שאלה דא האט ער מיישב געווען די קשיא דא האט ער מחדש געווען די דין פון גיטה וחצירה באין כאחד ס'איז געשטאנען אין די משנה טאמער מ'ווארפט די גט בחצירה אדער בביתה און די פרוי איז בתוך חצירה בתוך ביתה איז די גט א גוטע גט. אמר עולא אז די משנה איז דווקא והיא שעומדת בצד ביתה ובצד חצירה כדי די גט זאל חל זיין ווען מען ווארפט עס אריין ביי איר אין בית ביי איר אין חצר מוז זי טאקע שטיין לעבן די בית און די חצר ס'איז א שאלה אין די ראשונים צו ס'מוז שטיין תוך די בית אבער פשטות עולא זאגט ס'מוז נישט זיין תוך הבית ס'מוז על כל פנים זיין בצד הבית און בצד החצר רבי אושעיא אמר ניין

ענטפערט די גמרא, רבי אושעיא וועט מוזן מוקים זיין הכי קאמר, אז די משנה מיינט נישט אז זי איז דארטן, די משנה מיינט והיא כמי שבתוך ביתה והיא כמי שבתוך חצרה, ווייל וויבאלד דכיון דחצר משתמרת לדעתה, וויבאלד מען האט אריינגעווארפן די גט אין א חצר וואס איז משתמרת לדעתה, דאס הייסט זי האט געמאכט זיכער אז די חצר איז משומר, ס'איז משומר על פיה, על פי צוויה, ממילא, הייסט עס כאילו ס'איז דארטן. ווען די משנה זאגט והיא בתוך חצירה מיינט מען אז ס'איז חצר המשתמרת לדעתה אבער נישט אז זי שטייט ממש דארטן. לאפוקי וואס? לאפוקי ס'איז דא א הלכה טאמער איינער ווארפט א גט אויף די פרוי אויף די עבד פון זיין פרוי איז די עבד איז כחצירה איז טאמער די עבד שלאפט איז עס כאילו מ'האט אריין געווארפן די גט ביי איר אין רשות טאמער די עבד איז אויף בניעור אינו גט פארוואס ס'הייסט א חצר המשתמרת שלא לדעתה ווייל וויבאלד ער איז אויף איז דאס משתמר לדעת העבד עצמו, נישט לדעת האישה, איז העלפט עס נישט, איז דא זאגט די משנה, אז טאמער מען ווארפט עס אריין אין איר חצר און זי האט זיכער געמאכט ס'איז א חצר המשתמרת לדעתה, איז דאס כאילו זי שטייט ביי די חצר. זאגט די גמרא לימא בהא קמיפלגי, די מחלוקת עולא און ר' אושעיא צי די פרוי מוז שטיין בצד החצר בשעת ס'איז דא קנין חצר לימא בהא קמיפלגי, פארוואס העלפט קנין חצר? מר סבר, חצר משום ידה אתרבאי. עולא האט געהאלטן אז די לומדות פון קנין חצר ס'איז נתרבה פון די פרשה פון יד, טאמער מ'לייגט אריין א גט בידה איז קונה, ממילא א חצר איז נישט אנדערש פון ידה, ווייל ידה מיינט רשותה, און אויב אזוי מיז עס זיין דומה צו יד, אזוי ווי א יד, די יד איז דאך סמוך צו די גוף, איז אויך די חצר מיז זיין סמוך צו די גוף. ומר סבר ר' אושעיא האט געהאלטן חצר משום שליחות אתרבאי, די לומדות פון קנין חצר ס'גייט צו אלס שליחות, אזוי ווי איך קען מאכן א שליח, מיין חצר קען זיין פאר מיר א שליח, איז ממילא א שליח מוז נישט זיין לעבן די משלח, איז הוא הדין די חצר מוז נישט זיין לעבן די אישה, זאגט די גמרא לא עס איז נישט קיין ראיה, דכולי עלמא קענען מודה זיין חצר משום ידה אתרבאי איז ממילא מר סבר כידה, עולא האט געהאלטן אויב ס'איז ידה איז מה ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה, אזוי ווי די יד איז סמוך צו די גוף מוז די חצר זיין סמוך צו די גוף, ואידך ר' אושעיא האט געהאלטן דו קענסט דאך נישט זאגן אז חצר מוז זיין ממש דומה צו יד, אויב אזוי אי מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה, אזוי ווי די יד איז דבוק, ס'איז נישט נאר סמוך, די ידה איז דבוק צו די גוף, איז אפשר די חצר זאל אויך זיין דבוק צו די גוף, און דאס איז דאך נישט אזוי, אלא נאר ידה מיינט כידה. די עיקר נקודה פון ידה מיינט אז מה ידה משתמרת לדעתה, אזוי ווי ידה איז א מקום משומר לדעתה על פי צביה, אף חצרה מוז זיין המשתמרת לדעתה, לאפוקי חצר המשתמרת שלא לדעתה אזוי ווי מען האט געשמועסט א עבד וואס איז אויף איז א חצר המשתמרת לדעת העבד ולא לדעתה. זאגט די גמרא, ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו, ער האט געווארפן א גט צו די פרוי, הווה קיימא בחצר, זי איז געשטאנען אין די חצר, און ער, זי איז געשטאנען אין די חצר, ער האט אריין געווארפן די גט, און די גט איז געפאלן אזל גיטא נפל בפיסלא, די גט איז ארויפגעפאלן אויף א חתיכת עץ וואס איז געלעגן אין די חצר, אמר רב יוסף ס'ווענדט זיך, חזינן. אי הויא ארבע אמות על ארבע אמות, טאמער דעי שטיקל עץ איז גרויס ד' על ד' אמות, דעמאלטס פלג ליה רשותא לנפשיה, איז דאס נישט בטל צו די חצר, ס'הייסט אן אייגענע רשות, און ממילא איז דאס נישט קיין גט. ואי לא, טאמער ס'איז קלענער פון ד' על ד' אמות, דעמאלטס חדא רשותא היא ס'איז בטל צו די קרקע פון די חצר, און ס'הייסט מ'האט אריינגעווארפן אין די חצר און די גט איז חל. פרעגט די גמרא במאי עסקינן, וואס פאר א חצר רעדט מען דא? אילימא בחצר דידה האט מען דאס אריין געווארפן ביי איר אין חצר, איז כי הוה ד' אמות מאי הוה, וואס גייט מיר אן טאמער די שטיקל האלץ וואס איז געפאלן איז געווען ד' אמות, טאמער די חצר באלאנגט צו איר איז סיי די חצר סיי די האלץ באלאנגען צו איר, האב איך עס ווייטער אריין געווארפן ביי איר אין רשות, איז וואס איז די פראבלעם טאמער ס'איז ד' אמות, איז דאס נישט בטל צו די חצר, אבער ס'איז אלץ איר'ס, אלא בחצר דידיה, מען מוז זיין ס'רעדט זיך אין זיין חצר. טאמער ס'רעדט זיך זיין חצר כי לא הוה ארבע אמות מאי הוה, פארוואס ווען ס'איז פחות מד' אמות איז די גט יא חל, ס'איז דאך נישט אין איר רשות, ס'איז דאך אין זיין רשות. ענטפערט די גמרא, לא צריכא, ס'רעדט זיך ס'איז געווען זיין חצר, אבער ווייסטו פארוואס פחות מד' אמות איז בסדר? ווייל דאושלה מקום האט איר געבארגט א מקום, דאס הייסט ער פארשטייט אז מ'קען דאך נישט געבן קיין גט אין זיין חצר, האט ער געבארגט א מקום אין זיין חצר, האט ער עס משאיל געווען צו די אישה, ס'זאל הייסן יעצט אלס קנין שאלה זאל עס הייסן די רשות פון די אישה ממילא קען ער דארטן לייגן די גט. ממילא איז דא א סברה דחד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי ער האט געזאגט פאר די פרוי איך בין דיך משאיל א מקום אין מיין חצר ס'זאל העלפן ס'זאל זיין דיין מקום זאלסט קענען דארטן קונה זיין די גט ער איז נאר משאיל איין מקום נישט קיין צוויי מקומות איז ממילא ער האט געזאגט איך בין משאיל א מקום אין די חצר טאמער איך זאג אז דעי חתיכת עץ איז ד' על ד' אמות איז דאס נישט קיין חלק פון די חצר ס'איז א צווייטע מקום. אויב אזוי האט ער נאר משאיל געווען א מקום מיט די חצר, ער'ט נישט משאיל געווען צוויי מקומות, האט ער נישט משאיל געווען די מקום פון די פון די פיסלא פון די פון די עץ, וועגן דעם איז ער נישט קונה די גט. אבער טאמער עס איז פחות מד' אמות, איז דאס בטל צו די חצר, עס איז א חלק פון די חצר, איז דאס איז די מקום וואס ער'ט משאיל געווען, עס איז טאקע חד מקום, דאס איז די מקום. לייגט די גמרא צו ולא אמרן און דאס וואס מען זאגט אז טאמער עס איז פחות מד' אמות איז ער קונה, לא אמרן אלא דלא גבוה עשרה, טאמער דער שטיקל עץ איז הויעך עשרה טפחים, דעמאלטס אבל גבוה עשרה, אף על גב דלא הוה ארבע אמות, כאטש אפילו ס'איז נישט ברייט ארבע אמות, ס'איז נאר על כל פנים ד' טפחים אזוי שטייט אין די ראשונים, האט עס אויך א חשיבות פון א מקום בפני עצמו און ס'איז נישט בטל צו די חצר און ס'וואלט געווען א פראבלעם. נאך א נקודה זאגט די גמרא ולא אמרן אלא דלית ליה שם לווי אפילו ס'איז טאקע קלענער פון ד' אמות און אפילו ס'איז נישט הויעך צען טפחים אבער ס'מוז זיך אויך רעדן אז די שטיקל האלץ האט נישט קיין אייגענע נאמען. דאס הייסט עס איז א פשוטע שטיקל עץ, אבל אית ליה שם לווי, לאמיר זאגן עס וואלט געווען א שיינע שטיקל האלץ, א אויסגעקריצטע האלץ וואס האט עפעס א אייגענע נאמען, מענטשן זענען דאס מחשיב אלס עפעס א דבר מיוחד, וויבאלד ס'האט א אייגענע נאמען האט עס א חשיבות, איז דעמאלטס אף על גב דלא גבוה עשרה ואף על גב דלא הוה ארבע אמות, איז דאס נישט אלץ איז נאך אלץ נישט בטל צו די חצר, ווייל ס'האט א אייגענע שם, איז טאמער ס'נישט בטל צו די חצר איז ווייטער דא א פראבלעם, חד מקום מושלי אינשי ולא שתי מקומות.